ערב שבת נצבים תשפ"ג, ערב שבת סליחות, ולא איתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני הוי"ה אלהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ס'איז געווען. די נבואה, די דברי הברית, דברי התורה פון משה רבינו, וואס ער האט געזאגט בימיו, בזמנו, סוף ימיו, און ער האט זייער קלאר געמאכט, אז ער מיינט נישט נאר וועם ער רעדט צו זיי, נאר ער מיינט אויך די וואס זענען נישט דארט, סיי דער וואס איז נישט דארט אפשר פארשפעטיגט, סתם נישט געווען דארט, און סיי ווי ס'מאכט קלאר די המשך פון די פסוקים. די אידן וואס זענען נאכנישט געבוירן געווארן, נשמות העתידות להבראות זאלן קומען, יעצט ווען אונז ליינען עס ליינען אונז דאך בעקווארדס, משה רבינו האט עס געזאגט פארווארדס, פאראויס, איך רעד אויכעט מיט דיך, יעצט ווען אונז לערנען עס דארף מען עס דאך פארשטיין אז די טייטש איז, אונז זענען נישט דא נאר ווי אונז זענען עמנו עומד היום, אונז זענען אויכעט עמנו עומד היום אין א געוויסע צייט, אין א געוויסע פלאץ, אין א געוויסע מקום נפשי, אין א געוויסע תקופה, וואס זעט אויס לכאורה כאיתכם לבדכם, אונז רעדן מיט זיך אליינס, מיט אונזערע מענטשן וואס אונז קענען, קומט משה רבינו און דערמאנט אונז אז ער האט שוין גערעדט צו אונז, איז די טייטש אז ס'איז דא א ברידזש פון משה ביז אונז, פון משה ביז אלע אנדערע דורות, אלע אנדערע אידן, אלע אנדערע סארט מצבים וואס ער רעכנט אויס. און אויכעט איז דא א ברידזש פון אונז צו אים. און באמת איז דאך לכאורה נישט פעיר, איז דאך לכאורה נישט ריכטיג, איינזייטיג, משה קען רעדן צו יעדער און אונז דארף מען שטיין און הערן, אונז רעדן, אונז באקומען אויכעט וואס ער האט גערעדט דעמאלטס. קען דאך אבער נישט זיין אזוי די פשט, קען דאך אבער נישט זיין אזוי די ענין. נאר די ענין מוז זיין אז דאס איז א לימוד, אזוי די דרך הלימוד פון פנימיות התורה, דרך הלימוד פון פארשטיין די מקור התורה, די מקור מעיין התורה, איז אלעמאל צו לערנען נישט אזוי ווי אונז הערן פון משה רבינו, נאר אזוי ווי אונז זענען משה רבינו, אזוי ווי אונז הערן מיט משה רבינו פון דער אייבערשטען און אונז זאגן ווייטער, אזוי ווי עס איז דא א טייטש פון רב אשלג, וואס שטייט פה אל פה אדבר בו. אייבערשטער רעדט צו משה פה אל פה, איז דאך דא א קשיא, פארוואס שטייט נישט פה אל אוזן, געווענליך זאגט מען מפה לאוזן, פון א מויל רעדט מען צום אויער, וואס איז דאס אז מען רעדט פון מויל צו מויל, האט ער געזאגט טייטש, פה אל פה אדבר בו, איז טייטש דער אייבערשטער רעדט צו מיט משה'ס מויל, זעלבע זאך אזוי ווי עס איז דא די רילעישאן צווישן אונז און משה, וואס מען קען זיין א מקבל, מען קען זיין אינגאנצן פעסיוו, מען קען זיין נאר א מקבל. און זאגן משה רעדט און איך הער, אזוי איז אויך דא, ווען מען טראכט די זעלבע זאך איין סטעפ פריער, ווען משה רעדט מיט דער אייבערשטער, און באמת די וועג ווי אזוי מען פארשטייט אז משה האט געהערט פון די אייבערשטער, דאס איז די פערעדיים, דאס איז די אימעזש, דאס איז די מאדעל, וואס גייט זיין אלע אידן, יעדע איד, יעדע דור וואס ער לערנט פון זיין רבי, וואס עס שטייט אין אלע מדרשים אז יעדע איד וואס לערנט פון זיין רבי, יעדע מאל א איד לערנט תורה איז אזוי ווי. דער רבי איז במקום דער אייבערשטער, אדער דער בעל קורא שטייט אין שול, ער איז כביכול דער אייבערשטער וואס ליינט די תורה, און די אידן זיי הערן, זיי זענען אזוי ווי משה אפילו וואס הערט די תורה פון דער אייבערשטער נאך אין די ערשטע מינוט. איז דארף מען וויסן אז דאס ארבעט נישט מפה אל אוזן, נאר מפה אל פה, דאס הייסט פון דער אייבערשטער'ס מויל, דער אייבערשטער'ס כח הגילוי וואס דאס מעגליכקייט וואס דער אייבערשטער גיבט אונז צו הערן וואס ער זאגט, ביז משה רבינו'ס מויל ס'איז נישט דא קיין אוזן, מען הערט נישט פון די אויער, מען הערט פון די אייגענער מויל, און די אמת זאגן אין דעם טיפע אדער גרויסע סיקרעטס, כ'ווייס נישט אויב זיי זענען טיף אפשר זענען זיי פשוט, וואס עס שטייט אין קבלה ספרים און אין שערי הקודש, און עס איז באמת כמעט מפורשע פסוקים, משה ידבר ואלהים יעננו בקול, וואס באך איז איינע פון די פירושים אין חזל איז בקולו של משה. ס'איז משה רבינו האט געהערט נבואה נישט אז ער אין זיין אויער נאר אין זיין מויל פון זיין מויל האט ער עס געהערט צו זיין צו זיין אויער משה רבינו האט ארויסגערעדט די דברי השם די דברי הנבואה זיכער אין ספר משנה תורה וואס דאס הייסט משה מפי עצמו אמרו משה רעדט אליינס מיט זיין אייגענע מויל און דאס הייסט פה אל פה דאס איז געווען די וועג וויאזוי מען באקומט פון דער אייבערשטער פאר דעם איז אויך הלכה למעשה ביי יעדע איינער ביי יעדע לעוועל איז דא א לומד דארף זיין אדער לומד על מנת ללמד אדער לומד על מנת לעשות דאס איז נאך א גרעסערע מדריגה אבער לפחות דארף מען זיין א לומד על מנת ללמד אין אנדערע ווערטער לומד על מנת לעשות איז טייטש אזוי ווי די מעשה בראשית דער אייבערשטער לומד כביכול ער זאגט ויאמר אלהים על מנת לעשות ויהי ויעשה אלהים דאס ווערט עס, דאס איז ווען ס'איז דירעקט, דאס איז בעצם הייסט מעשה בראשית, דאס הייסט עשרה מאמרות נברא עולם, און דאס הייסט הלומד על מנת לעשות, דאס איז בעצם די תכלית, אזוי ווי ס'שטייט דארט. און ס'דא איינער וואס איז הלומד על מנת לעשות, דאס הייסט תורה, אזוי ווי בעצם וואלט מען עס געדארפט פארשטיין דירעקט פון פרשת בראשית, פון פרשת בראשית וויאזוי צו זיין א מענטש. ווייל מען פארשטייט נישט, איז דער אייבערשטער לומד על מנת ללמד, ער לערנט אויס פאר משה רבינו, און משה רבינו איז מלמד צו אונז, ער איז אזוי ווי א מיטל צווישן דער אייבערשטער און אונז, צווישן די מעשה בראשית און אונז, צווישן די מציאות און אונז, אבער דער וועג ווי אזוי ער טוט עס איז דורך דעם וואס ער איז מלמד, פאר דעם איז דא א מצוה ללמוד וללמד, באמת איז נישטא קיין מצוה, שטייט נישט אין תורה, כמעט, שטייט אפשר איינמאל, אבער דער עיקר פלאץ ווי מען לערנט אויס די מצוות תלמוד תורה איז די מצוה פון ללמד. אז מען לערנט דאס איז ולמדתם אותם את בניכם, אוודאי אויב ביסט מלמד את בניך דארפסטו אליינס לערנען, עס קען דאך נישט זיין אז דיין זון איז מחויב אין תלמוד תורה און דו ביסט נישט מחויב, מוזט אויך לערנען, עס שטייט געוויסע פלעצער ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, רעדט מען פון לומד על מנת לעשות, על כל פנים דער לימוד וואס איז לומד על מנת ללמד לערנט זיך פון ללמד, און אזוי ווי יעדער ווייסט אז ווען מען לערנט פאר א צווייטן לערנט מען אסאך בעסער אליינס, דאס איז די וועג ווי אזוי צו פארשטיין די תורה, פארדעם אויב אונז פארשטייט די תורה ווי לאנג אונז פארשטייען די תורה בדרך וואס אונז זענען די. נלמדים אונז זענען די לערנערס די תלמידים נאר קען עס נישט ריכטיג פארשטיין אונז דארפן עס לערנען די וועג ווי אזוי אונז זענען די רבי אונז דארפן עס לערנען די וועג וויאזוי אונז זענען וואס שטייען אין די זייט פון משה רבינו נישט אין די זייט פון די את אשר איננו פה ווי קען זיין אז א איד זאל זיין דער וואס איז נישט איננו פה דער וואס איז נישט דא ניין אונז זענען די וואס זענען עמנו פה און אונז רעדן אויך צו די וואס אשר איננו פה וואס די טייטש? די וועג וויאזוי די וועג וויאזוי אונז לערנען דאס לערנען אונז פון די זוהר פון די תיקוני זוהר באמת נישט דא קיין זוהר אויף פרשת ניצבים פרשת ויילך איז דא זוהר אבער איך וויל רעדן וועגן פרשת ניצבים אין תיקוני זוהר און בפרט אין תיקוני זוהר חדש אין די הקדמות דארטן ווי ס'רעדט קלארער ארויס און ס'איז לכאורה די אמת'דיגע התחלה פון תיקוני זוהר ס'איז געדרוקט פשוט אין תיקוני זוהר חדש אבער די תיקוני זוהר חדש שטייט זייער שטארק אויף דעם ספר, אויף דעם פסוק, שטייט זייער שטארק, זיין גאנצע ספר שטייט זייער שטארק אויף דעם פסוק, כי את אשר ישנו פה עמנו היום ואת אשר איננו פה. און מען דארף דאך פארשטיין אז דער תיקוני זוהר שטעלט זיך פאר אלס משה רבינו, משה רבינו מיט רבי שמעון בר יוחאי, אלס רבי שמעון בר יוחאי מיט משה רבינו, באופן כללי אלס נאך מענטשן, אליהו הנביא, נאך תלמידים, תלמידי חכמים שבדור, וואס זיי הייסן אתפשטות משה רבינו בכל דור. יעצט פשוט, די וועג וויאזוי אונז לערנען, די וועג וויאזוי אונז לערנען געווענליך תורה איז דא א פראבלעם, חוץ פון די פראבלעם וואס מען קען נישט זיין נאר א מקבל און נישט קיין משפיע, נישט איינער וואס איז מלמד תורה, קען דאך נישט זיין אזוי ווי גאט, דער אייבערשטער דאך א מלמד תורה לעמו ישראל, אונז זאלן זיין נאר די לומדים? דאך נישט דומה. כאינו דומה און אינו דומה מיין איך נישט מדארף זיין דומה אוודאי אין א געוויסע זין אלעמאל זיין א מקבל אבער די וועג ווי צו זיין א גוטע מקבל איז צו לערנען צו זיין א גוטע משפיע אזוי ווי יעדער איינער ווייסט איינער נישט קיינמאל נישט ולא נתן השם לכם שטייט סוף פריערדיגע סדר לב לדעת ועיניים לראות ואזניים לשמוע עד היום הזה אז ווילאנג די אידן האלטן נישט ביים מאכן די נעקסטע דור, ווילאנג דו ביסט נאך די דור המדבר, דו ביסט נאך דער וואס הערט פון משה, פארשטייסטו נישט, דארפסט אדורכגיין דאס, אנקומען צו די נעקסטע סטעפ, דו גייסט אנהייבן צו דארפן טון, דו גייסט אנהייבן צו דארפן גיין אין ארץ ישראל, דו גייסט אנהייבן צו דארפן לערנען פאר די ענקערע קינדער, דאס איז דאך גאנץ משנה תורה, ולימדתם אותם את בניכם ובניכם אשר לא ידעו ולא ראו, אה, יעצט גייסטו אנהייבן צו פארשטיין וואס משה רבינו האט געוואלט פון ענק, פארשטיין וואס ס'מיינט צו זיין א רבי. און אזוי אויך. די תיקוני זוהר איז וואריד זייער שטארק וועגן די פראבלעמען וואס הייסט גלות און באמת די גלות איז נישט נאר די גלות גלות הגוף די גלות א די ממש די ממשות'דיגע גלות און אנדערע צרות אלע רשעות אלע פראבלעמען אלע עוולות וואס נובע פון דעם גלות אבער ער קוקט עס אן אלס א פראבלעם און דאס איז חטא. אבער די פראבלעם פון די גלות אליינס איז בעצם די גלות התורה. אדער מען רופט עס גלות השכינה, אבער אונז זאגן גלות התורה קען מען גרינגער פארשטיין. אדער ווי די געוויסע חסידישע ספרים רופן עס גלות הדעת. גלה עמי מבלי דעת. וואס איז די גלות התורה? די גלות התורה איז אז אונז לערנען נישט תורה מפי הקדוש ברוך הוא. און די תורה האט נישט קיין בית. ווי מען הייבט אן גם ציפור מצאה בית. יעדער איינער האט א הויז. די תורה האט נישט קיין הויז. די אייבערשטער האט נישט קיין הויז. די שכינה האט נישט קיין הויז. זיי האט זי האט נישט קיין הויז. נישט דא קיין פלאץ ווי מען קען לערנען תורה. די תורה ווי אונז, און לכאורה איז דא ד' אמות של הלכה, ס'איז דא וועגן וויאזוי מען לערנט, אבער אונז פארשטייען נישט וואס עס מיינט, אונז האבן נישט, אונז האבן נאר אזויווי א קאפי פון א קאפי פון א קאפי פון די תורה, אזוי ווי יעדער איינער ווייסט, די טבע פון קאפיס איז, אז ס'ווערט שוואכער און שוואכער יעדע מאל. זייער שווער צו מאכן א קאפי, אפשר אפילו מיט א קאמפיוטער, איז כמעט זייער שווער, נאך זייער אסאך מאל, ווערט פארדרייט אביסל, אזויווי א בראקען טעלעפאן, זיכער ווען מען רעדט פון בשר ודם'ס, פון מענטשן. און אזוי ווי ס'איז א קארבאן קאפי, יעדע קאפי איז ווערט שוואכער און שוואכער און שוואכער, און אויב אונז לערנען תורה אונז זענען קאפיס פון די פריערדיגע דורות, און זיי פון זיי און זיי פון זיי און זיי פון זיי און זיי פון זיי, קומט אויס אז עט סאם פוינט איז עס שוין כמעט גארנישט, ס'איז אינגאנצן פארוואסערט. דאס איז איין גרויס פראבלעם וואס די וואס די תורה האט, בידינו אין די דורות שוין די זייט ס'איז ארויסגעקומען די זוהר, שוין א לאנגע צייט, יעדער איינער פארשטייט אז דאס איז א גרויסע צרה. נישט יעדער איינער האט די האט די חוצפה האט די עזות עס ארויסצוזאגן, ווייל וואס זאל מען טוען אז מען האט נאר א קאפי פון א קאפי פון א קאפי וועט מען זיך מוזן אן עצה געבן מיט דעם, אבער ס'דא אזעלכע מענטשן וואס זיי האבן גענוג אומץ, וואס האבן גענוג דרייסטקייט, זיי קענען זאגן יא דאס איז נישט גוט, און אונז דארפן זוכן צו טון אנדערש די תורה, דארף מען נאכאמאל אנהייבן צו זוכן די אמת'דיגע תורה. אזוי ווי אונז לערנען די גאנצע תקופה פון חודש אלול חודש תשרי אז דאס איז בעצם צייט פון זוכן תורה בעצם צייט פון זוכן תורה מיינט דאך א לייפסטייל מיינט דאך א הוראה לחיים יא א וועג וויאזוי צו לעבן אזוי ווי אונז לערנען דאך די גאנצע סוד די גאנצע שורש פון אלול און ראש יום כיפור קומט פון דעם וואס משה רבינו האט געזוכט א נייע תורה הודיעני נא את דרכיך ער זאגט פאר די רבונו של עולם אז אונז האבן נישט קיין וועג, ס'איז געווען א תורה, ס'איז געווען א לוחות, מ'האט עס צעבראכן ביי די עגל, די מענטשן האבן עס נישט ריכטיג פארשטאנען, אונז דארפן טרעפן א בעסערע וועג, וואס הייסט לוחות שניות, וואס הייסט לוחות של תשובה, אבער ס'איז באמת נישט גענוג צו תשובה טון, ווייל תשובה, זינדיגן זינדיגט מען ווייל מען ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, און מ'מוז האבן א ריכטיגע דעת, האבן א נייע תורה, וואס די תורה גייט קענען רעדן צו אונז, וואס די תורה גייען אונז קענען זיין בעלעבאס אויף דעם. דעמאלט וועלן אונז קענען תשובה טון, דעמאלט וועט עס זיין גוט, דאס איז דאך די תורה, די תורה איז דאך א פלאן וויאזוי צו האבן א גוטע לעבן, עס איז את החיים ואת הטוב, דאס איז דאך די פלאן, דארף מען טרעפן די פלאן, און די פלאן ביז יעצט ארבעט נישט, עס איז זייער גרינג צו זאגן אונז טוען נישט די תורה, אונז טוען עס נישט ווייל אונז פארשטייען עס נישט, ווייל אונז האבן עס נישט, און און די גאנצע זאך פון די לוחות פון פון פון יום כיפור וואס משה רבנו איז אראפ געקומען מיט די צווייטע לוח זאגט אה, יעצט האב איך געברענגט א תורה, געברענגט א פלאן וויאזוי מען גייט עס טון, דאס איז די שמחה פון יום כיפור, דאס איז די שמחה וואס אונז דארפן באופן פרטי. זע, דו דארפסט זוכן און מען דארף זוכן סליחה, מען דארף זיך קענען דורך גיין, יא וואס הייסט סולח זיין, מען דארף קענען דורך גיין, מען דארף קענען אריבער רוקן, מעביר זיין עובר על פשע, יא מען דארף קענען אריבער גיין, אריבער היפן די אלע עבירות, די אלע כשלונות, די אלע זאכן, און פארשטיין, אונז פארשטייען דאך אז די ריזן, בעצם, און אלע סליחות איז דאך נאך חזרות, אויף די י"ג מידות של רחמים, גאנץ סליחות איז א פירוש אויף דעם פרשה פון פרשת כי תשא ווי משה רבינו בעט, הודיעני נא את דרכיך, הראני נא את כבודך. און דורך דעם גיי איך קענען זיך פירן, דורך דעם גיי איך קענען פירן די פאלק, דורך דעם גיי איך קענען פארשטיין די תורה. און די תירוץ אויף דעם איז געווען די י"ג מידות של רחמים. דאס איז דאס איז די גאנצע בקשה פון משה רבינו, און דאס איז דאס איז די סוגיא, דאס איז די מקור, די מקור הפרשה פון די הייליגע טעג, די מקור הפרשה פון סליחות, די מקור הפרשה פון יום כיפור איז די פרשה. און דאס דארף מען טוהן באופן באופן פרטי, עס איז דא באופן כללי, אבער אויב איינער איז משה רבינו, אויף וויפיל איינער איז א, האט א געוויסע מלכות, האט א געוויסע ממשלה, האט א געוויסע לידערשיפ, דארף ער טוהן וואס משה רבינו האט געטוהן. און אויף וויפיל יעדער איינער איז א מלך על מקלו, וויפיל יעדער איינער איז א משה פון זיך אליינס, פון זיין אייגענע הויז, פון זיינע אייגענע חברים. איז דאך מחויב צו צו זוכן דאס, און דאס מיינט מען מתפלל זיין, עס איז נישט קיין חכמה צו צו דאווענען אין די וועלט אריין, די חכמה איז אינזין צו האבן, אז מען זאל קענען באקומען א סליחה, אין אנדערע ווערטער מען זאל קענען אדורכגיין אדורכברעכן די חומה, די פראבלעם וואס די אלע שטותים פון די וועלט, די אלע עבירות אדער די שטותים, עבירות איז א קליינע פראבלעם, שטותים איז אסאך א גרעסערע פראבלעם. אלע בלבולים, בלבולי העולם הזה ובלבולי החיים האלה, מאכן פאר א מענטש. און מען קען זיך לערנען א דרך, על דרך של רחמים, של י"ג מידות הרחמים. וואס דאס איז א דרך וואס נאכדעם גייט לך נחה את העם הזה אל המקום, דאס איז דאס, דעמאלטס פירט מען זיך אריין אין ארץ ישראל אין די מקום הנבחר אין א חיים טובים. אין א ספר החיים. סאו אונז זענען מתפלל אויף דעם, אונז זענען מתפלל אויף דעם, אונז ווארטן אויף דעם, אונז ווארטן אויף דעם טאג פון יום כיפור, אויף דעם טאג פון יום שניתנה בו לוחות שניות, יום שניתנה בו לוחות שניות. אבער וואס זאגן אונז? אונז זאגן אז ס'דא דא א גרויסע פראבלעם, מ'מוז גיין עס סאלוון, קענסט זאגן ברענג א נייע תורה, ברענג א לוחות שניות, אבער באמת, מען טראכט אריין אביסל טיפער פארשטייט מען, אז דעם פראבלעם פון דעם וואס אונז זענען נישט הלוואי קען זאגן הלוואי וואלטן אונז געווען בזמן משה רבינו הלוואי וואלטן אונז געקענט רעדן מיטן בעל שם טוב אונז געקענט רעדן מיט די ארי הקדוש אונז געקענט רעדן מיט יעדע איינער לפי ווער ס'איז זיין גיבור דער וואס ער טראכט האט פארשטאנען אויב איינער האט נישט אזא גיבור זאל ער שנעל טרעפן איינס ווייל ס'איז זייער וויכטיג מ'קען נישט אזוי לעבן אן דעם מיט דעם איידיע פון דער וואס האט מ'האט געקענט אז דער קען סאלוון דיין לעבן אז דער קען. און די אמת איז, ס'רעדט נישט נאר פון א רבי, א רבי איז איינס, ס'רעדט זיך א חבר, הלוואי וואלט איך געהאט איינער וואס פארשטייט זיך מיט מיר, הלוואי וואלט זיך געקענט פארשטיין מיט גאט, איך האב דאך א גאט וואס פארשטייט זיך נישט מיט אים, ער וויל אז איך זאל אנלייגן באקסעס פון הויט אויף מיין, אויף מיין האנט, אויף די לינקע האנט יעדן אינדערפרי, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, איך קען עס פאלגן, אבער איך פארשטיי זיך נישט מיט אים. הלוואי וואלט איך געהאט עפעס וואס איך פארשטיי זיך, נאר וואס כ'וועל טראכטן אז ער פארשטייט זיך מיט מיך, אז איך פארשטיי זיך מיט אים, דאס הייסט א חבר, א חבר, עס האט א געוויסע נאמנות, דאס איז דאך די ברית, לעברך בברית ה' אלקיך, וואס הייסט א ברית? א ברית זענען צוויי מענטשן וואס האבן, וואס זיי טראכטן אז זיי פארשטייען זיך איינער די צווייטע, יא, זיי האבן אזא שפראך איינער מיטן צווייטן, זיי האבן עפעס אלף בית, זיי האבן די זעלבע קאוד, וואס זיי קענען רעדן די זעלבע קאוד, ווען איינער פרעגט ענטפערט דער צווייטער און ער פילט אז ער ענטפערט וואס ער האט געמיינט צו פרעגן. און אסאך מאל קען זיין, ס'מאכט סענס אז מ'טראכט לאגיש, שטימט וואס ער פרעגט א קשיא און דו פרעגסט א תירוץ, אבער קיין ברית איז נישטא דארט, זיי פארשטייען זיך נישט, זיי רעדן זיך נישט באמת צונויף וואס זיי האבן אמת'דיג געמיינט, און דאס איז ווי מ'זאגט אמאל א גוטע רילעישאנשיפ איז איינער וואס ער קען ענדיגן דיין סענטענס, יא ער ווייסט וואס דו מיינסט ווען דו זאגסט די ווערטער, דאס איז א סארט חבר'שאפט וואס מ'דארף זיך זוכן. און אויב אונז האבן נישט דאס, אדער אונז האבן עס אבער ס'איז נישט בגילוי, אפשר איז עס דא פאטענשעלי אבער אונז ווייסן נישט וואס וויאזוי עס ארויסצוברענגען. זענען דא די ווערטער וואס משה רבינו האט געזאגט. לא איתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת. איתכם לבדכם קען מיינען בפועל ממש מיט די דריי חברים וואס איך זיץ מיט זיי, מיט די דריי רעבעס וואס איך קען בפועל ממש, מיט די דריי מענטשן וואס איך רעד. עס קען אויך מיינען לא איתכם לבדכם, נישט נאר מיט די חלק שבכם וואס איך זע יעצט, נישט נאר מיט די חלק שבכם וואס איז בהתגלות, וואס ער קען, ענק ווייסן וויאזוי ארטיקולעיטן, וואס ענק ווייסן וויאזוי ארויסצוגעבן. לא איתכם לבדכם, אמאל זאגט קען מען זאגן פאר איינער א זאך, און דאס איז דאך די דרך פון צדיקים גמורים, אבער ס'איז א דרך, די דרך פון צדיקים עליונים, וואס זיי קענען שמועסן מיט א איד א זאך און ער זאגט אים עפעס א זאך וואס איז לכאורה נישט לפי מדרגתו, נישט לפי זיין השגות, נישט לפי זיין פארשטאנד, ער זאגט אים עפעס העכערע זאכן. נישט אז יענער זאל זאגן נאר העכערע זאכן. מען זאגט עס צו אים. און יענער איד וועט פרעגן, וואס ווילסטו פון מיר? אפשר איז עס א שאלה פון מגלה סוד, מען רעדט דא אויס א סוד פאר א פלאץ וואס ס'באלאנגט נישט פאר דיר, פאר אים. און דער רבי קען ענטפערן מיט צוויי תירוצים, און ס'דא אזעלכע חסידישע ווערטער וואס זאגן די ביידע זאכן. קען אים זאגן. כ'רעד נישט צו דיר, מיין נישט, דו ביסט נאר אזוי ווי א שליח. איך וויל זאגן דאס, איך וויל אז עס זאל זיין געזאגט די תורה, איך דארף זאגן, פאר מיך דארף איך עס זאגן, און עס איז גוט אז איינער הערט אויס, העלפט אויכעט, איז איך זאג עס פאר דיר, אבער איך מיין נישט דיך. דאס איז איין וועג פון עס זאגן, דאס קראסט אביסל אויס דעם מענטש, נישט אזא גוטע וועג. בעסערע וועג צו זאגן, אז איך מיין נישט דיר, וויאזוי דו קענסט זיך. איך האב א געוויסע טראסט אין דיך, כ'האב א געוויסע אינטימעסי מיט דיין נשמה, און איך מיין אז איך מיין איך יא מיין יא דיר, אבער דו ווייסט נישט דערפון אויף ממש, און דו, עס וועט ווערן אזוי, אז איך וועל רעדן אזוי וועט עס ווערן אזוי. ס'דא דא א ברית וואס דער אייבערשטער איז כורת מיט די אידן, ס'דא דא א ברית וואס אידן זענען כורת מיט דער אייבערשטן, ס'דא דא א ברית וואס אונז האבן מיט אידן עקראס דזשענערעישאנס, דורך ברידזשינג גרויסע מרחקים, סיי פון דורות, סיי פון פלאץ, איך קען זיצן דא אין אין איין שטאט און דער וואס אפשר קען פארשטיין, אפשר איז מיין חבר, אפשר איז מיין שורש נשמה, מיין דער וואס איך קען רעדן מיט איז אין א אנדערע שטאט, אנדערע לאנד, אנדערע רעליגיע, איך זאג, כ'ווייס נישט וואס, ער וואוינט אין אנדערע וועלט. אדער איך רעד מיט דעם מענטש דא, מיט מיך אליינס, און איך בין האלבוועגס אין א אנדערע וועלט. אויף דעם זאגט דער משה רבינו, אז מען מוז נישט רעדן נאר מיט די מענטשן. ס'איז זייער וויכטיג, לאמיר אין אנדערע ווערטער זאגן אזוי, זאגן זאכן, מאכן קלארער. אונז קענען, טארן נישט רעדן נאר צו ה' שישני פה. איינער וואס רעדט נאר צו ה' שישני פה, נאר צו דער וואס איז דא, נאר וואס מען קען זען, בבחינת פה ובבחינת גילוי, איז ער דאך זייער מצומצם, איז דאך ער לעבט אין דאך אין א חיי שעה, ער לעבט אין דאך אין אזא קליינע וועלט, זאגט ער דאך נישט קיין דברים נצחיים, ער זאגט דאך נישט קיין דברי תורה, אוודאי איז אמת אז דברי תורה דארפן זיין חיי עולם, עס דארף זיין חיי תורת חיים, עס דארף זיין דארף זיין נוגע צו מיך, אבער איך וועל טון נאר וואס איז לויט מיין מדריגה, איך וועל טון נאר וואס איז לויט וואס איך פארשטיי. ס'דאך זייער שוואך און דאס דאס איז נישט קיין דאס איז נישט קיין קיין זאך וואס שטייט אין די וועלט אריין, דאס איז א פאקט א מענטש איינער וואס פילט ער פילט די תורה איינער וואס ער פילט די חכמה איינער וואס ער פילט די דעת איינער וואס ער פילט וואס די זאכן מיינען ווייסט ער אז ער דארף רעדן צו די גאנצע וועלט ס'דארף זיין קאנעקטעד מיט די גאנצע וועלט ס'דארף זיין קאנעקטעד מיט אלע דורות אויב ס'איז א זאך נאר אויף די דור נאר אויף היינט נאר אויף היינט נאר אויף מיינע דריי חברים קען נישט זיין ס'מוז זיין א זאך וואס את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו עומד היום, ס'דא איינער וואס ער שטייט נישט דא, ער שטייט ערגעץ אנדערש, ער שטייט נישט אפילו לפני השם אלוקינו, ער שטייט ערגעץ אין די דזשאנגל ער ווייסט שטייט זיך מיט זיך, אבער איך מיט אים, איך מוז זאגען א זאך וואס רעדט צו אים אויכעט, דאס למעלה מן הזמן מיינט נישט, קעירט נישט וועגן גארנישט, עס קעירט וועגן אלעס, עס קעירט וועגן אלע עולמות, ס'איז דאך א איד, א איד איז וואס. וואס זאגן בשבילי נברא העולם, שטייט ראש השנה און ער רעדט וועגן כל העולם כולו, ווער האט דיך געבעטן צו רעדן וועגן כל העולם כולו, האסט אמאל געטראכט וועגן כל העולם כולו? דיין קאפ פארנעמט בכלל כל העולם כולו? דיין קאפ פארנעמט בכלל כל יושבי תבל? אבער דאס איז דאך די די בעיסיק תביעה פון זיין א מענטש, פון זיין א אדם, א מענטש בגדלות, יא נישט קיין מענטש בקטנות, עפעס א אדם, עפעס אזא סארט מענטש וואס ער רעדט זיך מיט כל העולם כולו, נישט מיט פאנטאזיעס און מיט דמיונות, דארף מען וויסן, אבער ער דארף רעדן מיט דעם. ער דארף זיין, ער דארף זאגן זאכן וואס זענען נצחי, ער דארף טאטשן זאכן וואס זענען נצחי, ער דארף טאטשן זאכן וואס טאטשט יעדע בשר ודם און יעדע יעדע לעבעדיגע זאך, יעדע נישט לעבעדיגע זאך באשר היא. מיט דעם איז איז דאס זייער וויכטיג, און אונז פילן זיך זייער גוט מיט מיט משה רבינו וואס האט געשריבן אין זיין תורה, יא איך רעד מיט ענק, און איך רעד שוין מיט ענק פערציג יאר, און איך ווייס נישט אויב ענק פארשטייען נאכאלץ נישט וואס איך רעד, איך בין נישט זיכער, אפשר פארשטייען ענק נאכאלץ נישט וואס איך רעד. אבער איך רעד נישט נאר צו ענק, איך רעד צו ענק ווי אזוי ענק קענען זיין, איך רעד צו ענק ווי אזוי ענק גייען זיין מארגן, איך רעד צו ענק און ווי אזוי ענקערע קינדער און קינדער'ס קינדער גייען זיין, איך רעד צו ענק און ס'וועט אמאל זיין, אזוי ווי ס'מאכט זיך אמאל, אזוי ווי אונז זאגן אלעמאל פון ר' נחמן ברסלב'ער וואס האט געזאגט אז ער איז נישט קיין נישט קיין רבי פאר היינט, ער איז א רבי פאר שפעטער פאר פיוטשער, פאר אנדערע דורות, עס מאכט זיך אסאך מאל מענטשן וואס. נישט רעקאגניזירט און נישט רעקאגניזירט איז א קליינע פראבלעם, ער האט נישט וועם צו רעדן בדורו, ער האט נישט קיין חברים, ער האט נישט, ער זיצט אביסל אליינס, אדער איז שמיין, ער הערט אליינס, ער האט נישט קיין חברים, און מען זאגט אים אפשר וועט זיין א צייט וואס דו וועסט ווערן אויפגעפיקט, וואס מען וועט רעדן פון דיר, אבער עס איז נישט קיין שאלה פון כבוד, נישט קיין שאלה פון אויב עס איז א שאלה דארף מען טראכטן וועגן דעם, אבער נישט דאס איז די פוינט. די פוינט איז אז די דרך התורה און דרך וואס משה רבינו האט שוין אויסגעלערנט איז אז אשר ישנו פה היום ואשר איננו פה היום און דען זאגט די תיקוני זוהר איך וויל שרייבן א ספר וואס גייט צוזאמנעמען אלע דורות גייט צוזאמנעמען אלע לעוועלס פון די וועלט איך גיי ברענגען דא מלאכים איך גיי ברענגען אפילו שמות השם איך גיי ברענגען נשמות של דורות הקודמים איך וועל ברענגען משה רבינו איך וועל ברענגען רבי שמעון בר יוחאי איך וועל ברענגען אליהו הנביא איך וועל ברענגען שפעטערדיגע דורות איך וועל ברענגען אפילו מיינע אייניקלעך וואס איך האב זיי נאכנישט געכאפט געטראפן נאך א טייל וואס איך דארף רעדן מיט זיי. כ'וועל ברענגען די אלע מענטשן, און אונז גייען מאכן א נייע סארט אסיפה, א נייע סארט, אזוי רופט עפעס א תיבת נח, א נייע סארט תיבת נח וואס קומט דא אום שנים מכל, פון אלע סארט, פון אלע עקן וועלט, פון אלע סארט חיות, פון אלע סארט בהמות, פון טהורים, פון טמאים, אלע סארטן גיי איך ברענגען דא אין מיין, אין מיין תיבה, אין מיין ספר, אין מיין מצב, אין מיין בית מדרש, כ'גיי זיי צוזאמנעמען די אלע מענטשן. אביסל בכח הדמיון בכח הפאנטאזיע וואס איך קען קען זיך פארשטעלן אז איך רעד נישט נאר מיט די מענטשן וואס איך רעד דא און דאס איז א זאך וואס איז עכט ס'איז עכט ווייל אויב איך גיי זאגן א זאך וואס איז נישט נאר א קלייניקייט וואס איז נוגע פאר היינט ס'איז א זאך וואס איז א גרויסע זאך וואס באמת'דיג נוגע פאר גרעסערע סיטועשאנס פאר גרעסערע קאנטעקסט איז דאך טאקע רעד איך נישט נאר מיט די וואס ס'איז איננו פה די וואס איז ישנו פה. און אזוי ווי מ'וועט זאגן על דרך חסידות אז אוודאי איז אשר ישנו פה איז א מדריגה וואס הייסט יש, און את אשר איננו פה איז עס א גרעסערע מדריגה וואס הייסט אין, וואס הייסט מצוות לא תעשה, וואס הייסט זאכן וואס מ'קען נישט קלאר ארויסזאגן, מ'קען נישט קלאר מבטא זיין, מ'קען נישט קלאר עקספרעסן, דאס הייסט מדריגת אין, און דעם פון זיי רעד איך אויך, וויבאלד איך רעד פון זיי פון דאס אויך, וויבאלד איך רעד אפשר בעיקר. אפשר קען זיין אז עס איז בעיקר, קען זיין איך מיין בכלל נאר את אשר איננו פה, כ'מיין בכלל נישט דעם וואס איך בין היינט, איך רעד פון דאס וואס איך בין נישט, און פון א נישט, א נישט איז זייער א גרויסע פלאץ, יא, א נישט איז אסאך גרעסער פון יא, נישט איז א פלאץ וואס פיטן אריין אין דעם אלע תקוות פון דער וועלט, אלע להביא לימות המשיח, אלעס וואס גייט נאר אמאל זיין. דאס איז א דרך התורה, ס'איז א דרך לימוד התורה וואס דער תיקוני זוהר לערנט אונז אויס. א וועג ווי אזוי צו שרייבן א ספר. א ספר איז דאך פשט, איז דאך די פשט פון א ספר. פשט, ווען מען לערנט, וועגן דעם איז אמאל נישט געווען קיין ספרים, ס'איז געווען תורה שבעל פה. און איך לערן פנים אל פנים, יא, פה אל פה. איך רעד מיט, איך לערן מיט מענטשן, מיט חברים, וואס זענען דא, דארף איך נישט קיין ספר, איך רעד מיט זיי. א ספר פשט איז איך האב א געוויסע עומק, און מ'קען זען אסאך מאל א מענטש שרייבט א ספר, ס'איז אזוי, יא.

דאס ווייל ער וויל נענטער ווערן צום מענטשן, ער וויל רעדן מיט מענטשן, מיט מער מענטשן, ער וויל נישט נאר מענטשן, רעדן מיט די דריי מענטשן וואס ער קען, ער וויל רעדן מיט די דריי מענטשן וואס ער קען בעומק עמוק מיט אזא סארט זעקס חדשים'דיגע סארט מחשבות, מען קען דאס נישט טון, כ'וועל מאכן פארברענגען פאר זעקס חדשים, קיינער וועט נישט קומען, ס'נישט קיין וועג, וואס דארף איך טון, כ'וועל אויך אליינס, ס'איז דא א וועג, איך גיי אליינס פאר זעקס חדשים ערגעץ גיין און שרייבן דעם ספר, נאכדעם וועל איך מצמצם זיין אז דאס איז דאך א ספר, לייגט אריין די זעקס חדשים אין א ספר וואס מען קען ליינען אין אפאר וואכן, אפאר טעג, אין אפאר מינוט, יעצט. האט ער עס, יעצט קען ער עס געבן צו זיין חבר, יעצט קען ער רעדן מיט זיין חבר נישט דירעקט דורך פה אל פה, וואס ער רעדט, דאס האט א געוויסע בענדווידט, עס פיט אריין א געוויסע לעוועל זאכן, איך רעד מיט אים בבחינת איננו פה, איך רעד מיט אים אין מיין ספר, אזוי האט דער תיקוני זוהר געזאגט, איך וויל רעדן מיט משה רבינו, איך וויל רעדן מיט אלע תנאים און אלע אמוראים, מיט אלע ראשונים, מיט אלע אחרונים צוזאמען, איך קען דאס מאכן, איך קען מאכן אזא ספר. יעדער איד קען מאכן אזא ספר, קען ברענגען א שטיקל פון דעם, א שטיקל פון יענעם, און זיי מאכן רעדן איינער מיטן צווייטער לעבעדיג. נישט עס זאל זיין שווייגן און נאר זאגן, מאכן קוואוטס, א ליקוט, נישט קיין ליקוט, נאר צו מאכן א רימיקס, יא, נישט קיין ליקוט, א רימיקס, אביסל נעמען פון דא, אביסל פון דארט, ס'ווערט א נייע זאך. און דאס איז א גרויסע עצה, א גרויסע סגולה וואס מען קען נעמען אונז דא, מענטשן האבן פארשידענע צייטן אין זייער לעבן, פארשידענע מצבים, אלע מיני זאכן, את אשר ישנו פה איז נישט די איינציגסטע זאך, את אשר איננו פה איז אויך א זאך.